פריער אין פרשת שמיני און דערנאך איבערגע'חזר'ט מיט תוספות און מיט שינויים אין פרשת ראה, וואס בשעת מען זעט א ענין וואס האט געדארפט שטיין אין דער פרשה און שטייט ניט, שטייט ניט אין פרשת שמיני, איז אט א דעמאלט נאך די קשיא ניט בשלימותה, דערפאר וואס ס'איז דאך דא פרטים ווי רשי אליין ברענגט אראפ בנוגע צו איה און דיה, אז דאס איז נתמלא געווארן ווערט נתפרש אין פרשת ראה כדי עס זאל נישט זיין קיין ספק נאך אוועק אפלערנענדיג פרשת שמיני. ס'איז אבער דא א ענין וואס מ'געפינט אים ניט אין פרשת שמיני און אז מ'זוכט אים אין פרשת ראה איז ער דא אויך ניטא. וואס דערינען איז אויך ניט פארשטאנדיק לכאורה אין פשוטם של כתובים, און לכאורה באווארנט עס רשי ניט, און דאס איז, וואס ביי חיות ובהמות, אויכעט ביי דגים, דערציילט דער פסוק די סימנים, אויף ווי אזוי מען קען וויסן וואס מען מעג עסן און וואס מען טאר ניט עסן, מפריסי פרסה, מעלה גרה, קשקשת, וסנפיר וקשקשת, על דרך זה אויכעט ביי חגבים, ווי ער רעכנט אויס די אלע סימנים אין פרשת שמיני בארוכה, בשעת ער קומט צו עופות דערציילט דער פסוק ניט קיינע סימנים. וואס לכאורה איז דאס קיין קשיא ניט אין פשוטם של כתובים, מ'קאן זאגן אין פשוטם של כתובים אז ס'איז ניטא קיין סימנים. בשעת אבער דא רעדט זיך וואס רשי ווייסט דאך די משנה מפורשת, וואס די משנה מפורשת אין חולין זאגט אז סימני חיות ובהמות זענען נתפרש געווארן בתורה, סימני עוף זענען ניט נתפרש געווארן בתורה, און רעכנט זיך אז חכמים האבן געזאגט די סימנים, און רעכנט אויס פיר סימנים, דורס און זפק און אצבע יתירה און קורקבנו נקלף. ווייסט דאך רשי אז ס'איז דא פיר סימני טהרה? נאר וואדען, לא נתפרשו בתורה, איז על דרך ההלכה קיין קשיא ניט, ס'איז דא כמה עניינים וואס שטייט אין תורה שבעל פה ולא נתפרש אין תורה שבכתב, בשעת אבער רשי לערנט אין פשוטם של כתובים און ווייס אז ס'איז דא סימני עופות טהורים פונקט ווי ס'איז דא סימנים אויף חיות און בהמות. איז כאטש אפילו דער בן חמש למקרא האט נאך נישט געלערנט די משנה אין חולין, דארף אבער רש י באווארענען, וויבאלד אויב דער בן חמש למקרא וועט פרעגן וואו זענען סימני עופות, קען אים רש י נישט זאגן ס'איז ניטא קיין סימנים, דערפאר שטייט נישט אין פסוק, דערפאר וואס ס'איז יא דא סימנים? וואס א בן חמש למקרא ווען ער לערנט בפשטות און זעט אז מען דערציילט אים וועגן אלע מאכלים כשרים און מען גיט אויף יעדער מאכל א סימן, צי דאס איז א חיה, צי דאס איז א בהמה, צי דאס איז א דג, צי דאס איז א חגב. דערנאך לערנט ער עופות און ניטא קיין סימנים. מוז ער זיך פרעגן ביי רש י, וואו איז דער סימן פון עופות? וואס ענטפערט אים רש י? רש י קען אים ניט ענטפערן אז ס'איז ניטא קיין סימנים. וואס דאס איז דער פירוש הפשוט לכאורה, וויבאלד אז ס'איז דא פיר סימנים. און אז מ'גיט א קוק אין רש י אין שמיני געפינט מען נישט קיין תירוץ אויף דערויף, דאס איז נאך אבער נישט קיין קשיא אמיתית, ס'קען זיין אז דאס וועט נתבאר ווערן אין חומש אדער אין רש י אין פרשת ראה, אז מ'האלט אין פרשת ראה און מ'לערנט דורך די אלע פסוקים בדרך פון דער גאנצן ענין וואס רעדט זיך וועגן מאכלים. הכשרים געפינט מען גארניט אין רש י וואס זאל מסביר זיין וואו זיינען די סימני עופות און די הסברה בזה דארף דאך זיין פארשטאנדיג פאר א בן חמש למקרא אדער ס'מלכתחילה קיין קשיא נישט לויט שיטת רש י וואס לכאורה הדבר צריך ביאור. בנוגע צו פירוש רשי, איז ווי גערעדט פריער בנוגע צו תורה שבכתב איז ביים בן חמש למקרא מצד עצמו נישטא קיין שאלה, בשעת ער וועט אבער א פרעג טאן היתכן אז ס'איז דא ביי אלע סימנים סיי ביי חיות ביי בהמות סיי ביי חיות סיי ביי דגים סיי ביי חגבים וואו איז די סימנים פון עופות, וועט אים רשי טאקע ענטפערן אז ס'איז ניטא קיין סימני עופות. איז דאך די שאלה, די משנה זאגט אז אף דלא נתפרשו בתורה וואס ס'איז דא די פיר סימנים, איז דארט איז די גמרא דארט מפרש אז בנוגע צו טהרה איז גענוג איין סימן, אט די וואס מען רעכנט אויס אין פסוק וואס ס'האט קאר וואס ס'האט ניט קיין סימנים איז אחוץ נשר. איז האבן אלע עופות האבן אין זיך סימנים וואס לולא גזירת הכתוב וואלטן זיי געדארפט זיין מותר באכילה, ווארום זיי האבן א סימן טהרה. אנהייבנדיג פון פרס ועזניה איז גזירת הכתוב אז זיי זענען אסורים באכילה כאטש אפילו זיי האבן א סימן טהרה. על פי זה קומט אויס אז אין פשוטם של כתובים איז אט דאס וואס ער זאגט דא אז מען טאר ניט עסן איז דאס ניט מצד דערויף וואס זיי האבן ניט קיין סימנים, זיי האבן סימנים נאר מען טאר ניט עסן פרס און עזניה און עורב מיט די אלע עופות וואס ער רעכנט דא אויס מצד גזירת הכתוב. במילא איז אין לימוד פשוטם של כתובים איז אין גזירה איז ניט אז די איסורים וועגן וועלכע דער פסוק רעדט, איז דאס איסורים מצד דערויף וואס ס'פעלט א סימן, פארקערט זיי האבן יא א סימן, און אף על פי כן זענען זיי אסור מצד גזירת הכתוב. במילא קומט אויס אז דער עיקר הפרשה

ס'ווערט זיך אבער, בלייבט זיך אבער די שאלה, דער חמש למקרא וויל זיך וויסן וואס מען מעג עסן און וואס מען טאר ניט עסן, דארף ער זיך וויסן וואס איז א סימן טהרה, די וואס זיינען ניט אין גזירת הכתוב, האט דאס רשי באווארנט, ער דארף ניט וויסן וועגן קיין סימנים. ווי רשי זאגט אז אלע עופות זענען טהורים א חוץ די וואס ער רעכנט אין פסוק דארף ער נישט האבן קיין סימנים. בשעת ס'רעדט זיך וועגן עופות וואס דארט רעכנט מען אויס די טהורים.

מעג מען עסן זאגט רש"י זיינען מרובים מען מעג אלע עסן ס'איז מער נישט ווי אן אויסנאם אט די וואס מען רעכנט דא אויס און נישט מען טאר זיי נישט עסן דערפאר ווייל זיי האבן נישט קיין סימני טהרה לויט תורה שבעל פה זיי האבן בפירוש נאר דען ווי רש"י זאגט אין חולין ס'איז א גזירת הכתוב אז אף על פי כן טאר מען זיי נישט עסן. במילא לערנען הלכות וואס איז ניט נוגע צו פשוטם של כתובים, ניט דאס איז ענין רש"י. דער איינציקער וואס האט דארף ניט אנקומען צו גזירת הכתוב איז דאס נשר, וואס ביי אים איז ניטא קיין סימן, קיין סימן טהרה, טאר מען אים ניט עסן, ניט מצד גזירת הכסף, נאר דערפאר וואס ער האט ניט קיין סימן טהרה, אבער דאס איז דאך א ענין וואס איז גארנישט ניט מוסיף זיין אין פשוטם של כתובים, וויבאלד אז ס'איז מער ניט ווי איין מין, און דער מין שטייט בפירוש, און וואס איז נוגע אין פשוטם של כתובים צי דאס איז מיט א סימן צי ניט. און לולי דעם מין מעג מען אלע עסן, א חוץ די וואס איז גזירת הכתוב אז מען טאר זיי נישט עסן. איי וועט דאך פרעגן דער ישאל השואל, מען דארף דאך האבן דעם סימני טהרה כדי צו וויסן וואס איז קרב ליקרב על גבי המזבח ווי די גמרא זאגט דארטן? א פארוואס דארף מען האבן די אלע פיר סימנים? איז לגבי אכילה איז ניט נוגע, ווארום דארט איז אדער גזירת הכתוב אדער עס מין נפש, ס'איז נוגע וואס איז מותר ליקרב על גבי המזבח, מער ניט, אט אט די וואס האבן אלע פיר סימני טהרה, איז אין ניט אין פרשה ראה, און ניט אין פרשה שמיני רעדט זיך וועגן הקרבה על גבי המזבח, דא רעדט זיך וועגן אכילה. במילא האט דער רש"י נישט וואס צו ברענגען א ענין וואס האט קיין שייכות ניט ניט צו ראה ניט צו שמיני, בשעת ס'רעדט זיך אין יענע אין די הקרבת הקרבנות פארוואס מען מעג דארט מקריב זיין דארף רש"י נישט זאגן קיין טעם פארוואס מ'מעג אים מקריב זיין דערפאר וואס ער האט פיר סימני טהרה, רש"י זאגט נישט קיין טעם פארוואס מען דארף מקריב זיין א כשבה אדער א שעיר, אדער א צאן וכיוצא בזה, און דערנאך איז נאך ווי מען קען דאס ווי ס'איז משמע דארט אין גמרא, איז נישט דער פשט אז ס'איז מער נישטא קיין מינים וואס האבן פיר סימני טהרה אחוץ תור ובני יונה, דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'דארף זיין אלע פיר סימני טהרה.

וואס על פי זה פארשטאנדיג בפשטות וואס רש"י האט דא נישט וואס צו זאגן קיין סימני טהרה איז דערפאר וואס דאס איז נישט קיין פשוטו של מקרא איז דער פסוק משמעינו פונקט פארקערט אז כאטש ער האט א סימן טהרה אף על פי כן טאר מען איהם נישט עסן.